מיטוואך וישלח, מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פונעם מילוי וואו פונעם שם ב"ן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת ווי די הייליגע תורה יעקב אבינו האט אנגעזאגט פאר דעם ערשטן שליח וואס איז געגאנגען מיט די סטאדעס ואמרת און דו זאלסט זאגן לעבדך ליעקב דו באלאנגסט און דו קומסט פון דיין קנעכט יעקב מנחה היא שלוחה דאס איז א מתנה וואס איז געשיקט לאדוני לעשו צו מיין האר עשו והנה גם הוא אחרינו און אויך דער יעקב קומט אונז נאך. רש"י, ואמרת לעבדך ליעקב, על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, אויף די ערשטע פראגע זאל מען ערשט ענטפערן, און אויף די לעצטע פראגע לעצט, ששאלת, ער זאל זאגן פאר עשיו, דאס וואס דו האסט געפרעגט למי אתה, צו וועמען באלאנגסטו, לעבדך ליעקב אני, איך באלאנג צו דיין קנעכט יעקב, ותרגומו, ווי די תרגום טייטשט, דעבדך דיעקב, ששאלת, און דאס וואס דו האסט געפרעגט, למי אלה לפניך, צו וועמען גייען די אלע קרבנות, די אלע בהמות, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו, וואס טוט זיך מיט די פראגע אנה תלך, אויף דעם זעט מען דאך נישטא קיין ענטפער, זאגן די מפרשים אז דאס איז שוין אין כלל פון מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו, און דער אור החיים הקדוש זאגט בפירוש אז מנחה היא שלוחה דאס איז א ענטפער אויף אנה תלך, וואו גייסטו, איך טראג דא א מתנה, צו וועמען, למי אלה לפניך, אויף דעם איז די ענטפער לאדוני לעשו, זאגט רש"י והנה גם הוא אחרינו דאס מיינט יעקב, קען נישט מיינען זאגט די מזרחי אז ס'גייט ארויף אויף א צווייטע שליח ווייל ער איז דאך געווען דער ערשטער שליח און ס'איז נאך נאכגעקומען נאך אנדערע גרופעס אונטער אים ווייל ס'איז נאכנישט געשטאנען קיין ווארט אויסגערעכנט אינעם פסוק אז דא דארף צו קומען נאך א שליח וואלט ער ווען נישט געקענט זאגן סתם הוא מה שאין כן אז מ'רעדט פון יעקב האט דאך שוין די פסוק אנגעהויבן ואמרת לעבדך ליעקב פאסט זיך זייער גוט צו זאגן גם הוא אחרינו נאך א טעם ווייל ווען ס'גייט ווען ארויף אויפן קומענדיגן שליח וואס זאל דער לעצטער שליח זאגן? און יעקב אבינו האט דאך געזאגט גם את השני גם את השלישי, אלע האבן געדארפט זאגן דעם זעלבן לשון, פארוואס זאל דער לעצטער שליח דארפן זאגן גם הוא אחרינו אויב ס'קומט נישט נאך נאך א שליח? אלא מאי, דאס גייט ארויף אויף יעקב אבינו, וואס ער איז נאכגעקומען נאך די אלע מתנות. זאגט דער תרגום ותימר, לעבדך ליעקב, תקרבתא היא דמשלחא לרבוני לעשו, והא אף הוא אתי בתרנא. זאגט דער פסוק ויצו און יעקב אבינו האט באפוילן, גם את השני אויף דעם צווייטן שליח, גם את השלישי אויף דעם דריטן,

אז די שלוחים זאלן זאגן די ווערטער אכפרה פניו במנחה, ווייל די חזקוני זאגט דעמאלטס וואלט ער אויפגעוועקט דעם אלטן צארן ביי עשיו, ער האט נישט געוואלט סתם אויפברענגען די אלטע מחלוקה, די רמב"ן לערנט יא אז כי אמר האבן די שלוחים געדארפט איבערזאגן פאר עשיו אז יעקב האט געזאגט אז די סיבה פארוואס ער קומט הערשט נאך אלע בהמות פארוואס קומט ער נישט צוזאמען אדער כאטשיג פאראויס אפילו ווי די חזקוני איז מסביר אז עשיו קען האבן א טענה דער עשיו איז דאך דער יעקב איז דאך יונגער פון מיר וואס לאזט ער זיך ווארטן, ער דארף אקעגן לויפן זיין עלטערן ברודער, אויף דעם האבן די שלוחים געדארפט פארענטפערן יעקב'ן אז ער האט נישט געוואלט קומען פאראויס, ער האט געוואלט אז עשו זאל זיך קודם אנזעטיגן און בארואיגן מיט די אלע מתנות וואס ער באקומט דא, און דורך דעם וועט ער אים מוחל זיין און נאכדעם וועט יעקב קענען נאכקומען. רש"י אכפרה פניו מיינט אבטל רוגזו, כ'וועל צושטערן. זיין כעס וכן וכפר בריתכם את מות לא תוכלי כפרה, ס'איז אלעס א לשון פון צושטערן, ונראה בעיני זאגט רשי שכל כפרה, יעדע מאל וואס ס'שטייט די אויסדרוק כפרה שאצל עון וחטא ואצל פנים, כולן לשון קינוח והעברה הן, ס'איז א לשון פון אפווישן און אוועקמאכן, ולשון ארמי הוא, ס'איז א לשון ארמי אויכעט, והרבה בגמרא, מ'טרעפט טאקע אין די גמרא דעם אויסדרוק וכפר ידיה, אדער בעי לכפורי ידיה בההוא גברא, דאס מיינט אלעס א לשון פון אריינווישן, וגם בלשון המקרא טרעפט מען אויך נקראים המזרקים של קודש כפורי זהב, די בעקענעס וואס מען האט גענוצט פאר די בלוט אין בית המקדש האט אויך געהייסן כפורי, ווייל מען האט דארטן געווישט, וואס? על שם שהכהן מקנח ידיו בהם בשפת המזרק, ווען דער כהן האט געשמירט די בלוט פונעם חטאת אויף די קרנות המזבח, האט ער נאך יעדע שמיר געדארפט זיך אפווישן די איבעריגע בלוט, מען האט נישט געמעגט נוצן די זעלבע בלוט די שיריים פון איין ווינקל צו די צווייטע, מען האט געדארפט זיך אריינווישן אינעם בעקן, און נאכדעם האט מען עס געקענט ווייטער איינטונקען און מאכן נאך א שמיר אויפן אנדערן ווינקל, פאר דעם האט מען עס אנגערופן כפורי זהב, גאלדענע בעקענעס, וואס מען האט דארטן אריינגעווישט די איבעריגע בלוט, די תרגום, ותימרון,

באופן וואס ס'זאל טאקע נושא חן זיין ביי עשיו אין די אויגן, והוא און ער יעקב לן האט גענעכטיגט בלילה ההוא יענע נאכט במחנה, אין די מחנה, זאגט די רמבן ער איז נישט אריין צו זיך אין געצעלט, נאר ער איז געווען קאמפס גרייט, ער איז געגאנגען צו די פאסטוכער צו די קנעכט, און דארטן האט ער גענעכטיגט צוזאמען מיט זיי, צו זיין גרייט אויף א מלחמה טאמער עשיו וועט צוקומען און איבערפאלן אינמיטן די נאכט, זאגט רשי על פניו כמו לפניו, ס'איז אריבערגעגאנגען פאר אים וכן חמס ושוד ישמע בה על פני תמיד מיינט אויך די על פני לפני. וכן המכעיס המכעיסים אותי על פני ומדרש אגדה על פניו איז א לשון פון כעס אף הוא שרוי בכעס נישט נאר עשיו איז געווען אין כעס אויף יעקב ווען ער איז געקומען מלחמה האלטן נאר יעקב אבינו איז אויכעט געווען בכעס שהוצרך לכל זה פארוואס ער האט געדארפט צוקומען צו די אלע מתנות שיקן פאר עשיו אזוי שטייט אין בראשית רבה תרגום ועברת תקרובתא על אפוהי והוא בת בליליא ההוא במשריתא און די פסוק ויקם און ער איז אויפגעשטאנען בלילה ביינאכט הוא ער יעקב אבינו ויקח און ער האט גענומען את שתי נשיו זיינע צוויי פרויען ואת שתי שפחותיו און זיינע צוויי דינסטן ואת אחד עשר ילדיו און זיינע עלף קינדער און ער האט זיי אלע אראפגעשטעלט ביים ברעג פונעם טייך ויעבור, קודם איז ער אליין אריבער געגאנגען את מעבר יבוק, דעם אדורכגאנג פון דעם טייך יבוק, ער האט געוואלט אויספרובירן ווי טיף די וואסער איז, ווי איז דא א פלאץ וואס איז אביסל נידריגער די וואסער און מען קען אדורך שפאצירן, און ערשט נאכדעם האט ער אדורך שפאצירט אדורך געפירט די משפחה ווי ס'שטייט אין די אנדערע פסוק, זאגט רשי, ואת אחד עשר ילדיו, ודינה היכן היתה, ער האט דאך שוין געהאט צוועלף קינדער, דאס הייסט בנימין איז נאכנישט געווען געבוירן, אבער ער האט דאך געהאט עלף שבטים מיט דינה, אויף דעם זאגט רשי נתנה בתיבה האט ער איר אריינגעלייגט אין א קאסטן ונעל בפניה וואס האט צוגעשפארט פאר איר, שלא יתן בה עשו עיניו, עיניו עשו זאל נישט קענען ארויפלייגן אן אויג אויף איר, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו, דאס וואס ער האט איר צוריקגעהאלטן פון זיין ברודער שמא תחזירנו למוטב, זי וואלט אים אפשר געקענט צוריקברענגען צום גוטן וועג, און אז ער האט איר צוריקגעהאלטן איז ער נענש געווארן ונפלה ביד שכם, אז זי איז אריינגעפאלן שפעטער אין די הענט פון שכם, און יעקב אבינו האט זיך דורך דעם שטארק מצער געווען, טענה'ן זיך די מפרשים לכאורה מען טרעפט זיך אז לאה איז אויסגערימט געווארן פאר דעם וואס זי האט געוויינט און געהאט ווייעכע אויגן, פארוויינטע פארטרערטע אויגן ווייל זי האט נישט געוואלט אריינפאלן אינעם גורל פון עשיו, זעהן מיר דאך אז ס'איז א גוטע זאך אז א ערליכע אידענע וויל נישט אנקומען צום רשע, און זיי ענטפערן אז דארט האט זי נישט געקוקט קיין שום פעולות דערקעגן, זי האט נאר מתפלל געווען, אבער דא האט יעקב אבינו אריינגעלייגט דינה אין א קאסטן, דאס איז שוין געווען א זאך וואס האט זיך פארלאנגט אן עונש, ווייל מ'קען מתפלל זיין אבער מ'טוט נישט קיין פעולות, זאגט רש"י יבק דאס איז שם הנהר, דאס איז דער נאמען פונעם טייך, די תרגום, וקם בליליא הוא ודבר ית תרתין נשוהי וית תרתין לחינתיה, וית חד עסר בנוהי ועבר ית מעבר יובקא, די פסוק ויקחם ער האט זיי אלע גענומען, די גאנצע משפחה, ויעבירם ער האט זיי אדורכגעפירט את הנחל דעם טייך, און נאכדעם ויעבר האט ער אליין אדורכגעפירט את אשר לו, די אלע אנדערע זאכן וואס ער האט געהאט בהמות און מטלטלים, זאגט רש"י את אשר לו הבהמה והמטלטלים, עשה עצמו כגשר ער האט זיך געמאכט ווי א בריק, נוטל מכאן ומניח כאן ער האט זיך אראפגעשטעלט צו אינמיטן די וואסער צו אויף איין זייט, צו אויסגעשטרעקט די פיס, אראפגעלייגט איין פיס אויף איין זייט און אראפגעלייגט די אנדערע פיס אויפן צווייטן זייט און אזוי האט ער דארט אלעס אדורכגעפירט די תרגום, ודברינון, ואעברינון ית נחלא, ואעבר ית דיליה. זאגט דער נביא עובדיה קאפיטל א', כי כאשר שתיתם על הר קדשי, ער רעדט דא צו די אידן, פונקט ווי איר האט געטרונקען דעם כוס התרעלה, דעם ביטערן טראפן, מיטן חורבן פון מיין בית המקדש, מיין הייליגע בארג, און גאנץ ארץ ישראל ווערט אנגערופן הר קדשי, די זעלבע זאך ישתו כל הגוים תמיד, וועלן אלע פעלקער, אדום, און אלע אנדערע פעלקער וואס האבן ענק מצער געווען, שטענדיק, אויף אייביק, טרינקען דעם כוס התרעלה, זיי וועלן באקומען געשטראפט, ביז זיי וועלן אינגאנצן פארלענדעט און פארניכטעט ווערן. ושתו זיי וועלן טרינקען, ולעו, און זיי וועלן צעטומלט ווערן, אדער זיי וועלן דאס אראפשלינגען, והיו כלוא היו, זיי גייען ווערן ממש ווי זיי וואלטן קיינמאל נישט עקזיסטירט, זיי וועלן ווערן אויס, מען וועט נישט געדענקען אמאל אז ס'איז געווען אזא פאלק אפילו זאגט די תרגום, ארי כמא דחדיתון על מחת טורא דקודשי, די תרגום טייטשט אז מען רעדט דא צו די בני אדום, פונקט ווי איר האט געטרינקען און זיך געפריידט און געמאכט א גאנצע יום טוב ווען מיין בית המקדש איז חרוב געווארן, אזוי וועלן אלע פעלקער טרינקען און זיך פרייען ביי ענקער מפלה, דאס זאגט ער דא, ארי כמא דחדיתון, פונקט ווי עטץ ענק געפריידט

הגם, ס'וועלן נעבעך אויסשטארבן אסאך אידן אין די גלות, אבער ס'וועט דאך זיין א איבערבלייבעניש, והיה קודש, כלל ישראל וועט צוריק ווערן הייליג, ס'וועט מער נישט זיין קיין ערל וטמא צווישן זיי, די הר ציון וועט ווערן צוריק הייליג, וירשו בית יעקב את מורשיהם, די אידישע פאלק וועלן ירש'ענען די אלע וואס האבן זיי פארדעם געירש'נט, די גוים וואס האבן אוועק געכאפט זייערע פארמעגן, די אלע פארמעגנס פון די גוים וועט יעצט איבער געגעבן ווערן אין די הענט פון די אידן, אנדערע טייטשן אויס מורשיהם, די וואס האבן זיי פארטריבן פון זייער וואוין ארט, פון זייער היימלאנד, די אלע וועלן זיי ירש'נען, די רדק טייטשט אויס מורשיהם, די ערשטע וועלן זיי צוריק ירש'נען די אלע געגנטער וואס זיי האבן שוין אמאל גע'ירש'נט, דאס הייסט די אמאליגע שטחים פון ארץ ישראל וואס האט שוין אמאל באלאנגט פאר זיי, און נאכדעם וועלן זיי צובאקומען נאך אנדערע געגנטער ארום און ארום, די לענדער פון אדום, פון עמון, פון מואב, פון די פלישתים, ווי ס'שטייט אויסגערעכנט אין די קומענדיגע פסוקים דער תרגום, ובטורא דציון תהי משיזבתא, ויהון קדישין, ויחסנון דבית יעקב נכסי עממיא, דהוו מחסנין להון און די פסוק והיה בית יעקב אש, די משפחה פון יעקב וועט זיין אזוי ווי פייער, ובית יוסף, דאס מיינט אויך כלל ישראל, להבה, וועט זיין ווי א פלאם, ווי רש י ברענגט אראפ אז יוסף ער איז געווען דער שטנו פון עשיו, ווען יוסף איז געבוירן געווארן האט יעקב אבינו געזאגט פאר לבן, לאמיך שוין אהיים גיין, כ'האב שוין נישט וואס מורא צו האבן פון עשיו, א פייער אליין קען טאקע נאך נישט פארלענדן, אבער דער להבה, דער פלאם, דאס קען גיין ווייט און דאס וועט פארלענדן עשיו, ובית עשיו לקש, עשיו איז צוגעגליכן צו אויסגעקלאפטע שטרוי וואס ווערט זייער שנעל פארברענט אין א פייער, ודלקו בהם, די אידן וועלן אונטערצינדן אין זיי, ואכלום און זיי אינגאנצן פארלענדן, ולא יהיה שריד לבית עשיו, ס'וועט נישט זיין קיין איבערבלייבעניש פון די משפחה פון עשיו, כי השם דיבר, ווייל דער אייבערשטער האט דאס געזאגט, און אז דער אייבערשטער זאגט אזוי, וועט עס זיכער זיין, דער תרגום,

די אידן וואס האבן געוואוינט אינעם טאל נעבן פלשתים, זיי וועלן ירשענען את פלשתים די לאנד פלשתים, וירשו זיי וועלן אויך ירשענען את שדה אפרים די פעלד פון אפרים ואת שדה שומרון און די פעלד פון שומרון, ובנימין, די שבט בנימין וואס ביז יעצט האט ער געהאט זיין נחלה אויף מזרח טייל פון ארץ ישראל, ביים ירדן, וועט ער ירשענען את הגלעד, דער שטאט גלעד, וואס דאס איז אויף די אנדערע זייט פונעם ירדן, וואס ביז יעצט האט עס באלאנגט פאר מנשה, בנימין וועט זיך אבער אויסשפרייטן און אייננעמען און באקומען אויך דעם חלק פון גלעד, און מנשה, וואס ער האט געהאט גלעד פון פריער, ער וועט זיך אויסשפרייטן מער צו מזרח און אייננעמען די לענדער פון עמון און מואב. דער תרגום,

די לאנד פון אלמעניע, און דער רדק זאגט אז דאס הייסט אשקלאניע וואס מען רופט ארץ אשכנז, דייטשלאנד, און עד היום זאגט ער רופט מען אן די איינוואוינער דארט אז זיי זענען די ריכטיגע כנענים, וואס ווען אידן האבן איינגענומען ארץ ישראל זענען די כנענים אהין אנטלאפן, זענען דאך די אידן יעצט אנגעקומען די גלות פון די עשרת השבטים ביז אהין, עד צרפת, ביז די לאנד וואס הייסט צרפת, וואס רש י זאגט אז דאס רופט זיך אן פראנצע, דאס איז פרענץ, פראנקרייך, וגלות ירושלים דאס מיינט די גלות פון יהודה בנימין, אשר בספרד, וואס זיי זענען אנגעקומען קיין ספרד, וואס דער תרגום זאגט אז דאס מיינט איספאניע, און דער רד"ק זאגט אז דאס איז שפאניע, די אלע גלות'ן וועלן זיך צוריק קערן קיין ארץ ישראל, און ירשו זיי וועלן ירש'ענען את ערי הנגב, איז דאס גייט ארויף אדער אויף גלות יהודה בנימין, וואס זיי האבן פאר דעם געוואוינט אין די דרום חלק פון ארץ ישראל, וועלן זיי צוריק באקומען זייערע אלטע וואוינערטער אין די שטעט פון דרום זייט, אדער זאגט די רד"ק, יעדער איינער גייט באקומען א חלק אין דרום, ווייל ירושלים ליגט דאך אין דרום טייל פון ארץ ישראל, און יעדער שבט גייט באקומען א חלק פון ירושלים, פאסט זיך זייער גוט ירשו את ערי הנגב אויף יעדן איינעם פון אלע שבטים, די תרגום, וגלות עמא הדין דבני ישראל די בארעא כנענאי עד צרפת, וגלות ירושלים דבאספמיא, יחסנון ית קרוי ארעא דרומא, פירט ער אויס די לעצטע פסוק פון ספר עובדיה, ועלו מושיעים, ס'וועלן ארויפקומען די רעטער, משיח צדקינו און אלע שרי ישראל וועלן זיי ארויפקומען בהר ציון אינעם בארג פון ציון לשפוט את הר עשו, צו משפט'ן די וואס זענען יא איבערגעבליבן פון עשו, און דעמאלטס וועט זיין והיתה לה' המלוכה, ווילאנג עשו איז נישט פארניכטעט איז אין השם שלם ואין הכסא שלם, די מלוכה פונעם אייבערשטן איז נישט גאנץ, אבער דעמאלטס וועט זיין צום אייבערשטן די מלוכה וועט זיין אויפגעדעקט יעדער איינער וועט עס אנערקענען און זען ווי ס'שטייט אויך א פסוק, והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זאגט דער תרגום, ויסקון משיזבין בטורא דציון, למידן ית כרכא דעשו, ותתגלי מלכותא דהשם, על כל יתבי ארעא. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ז', רעדט ער דא ארום פון דעם נואף, דער נאר וואס ער לאזט זיך פון דער אישה זונה איבעררעדן, ער וועט לויפן צו איר עד יפלח ביז ס'וועט אדורכשפאלטן חץ ווי א פייל, כבדו זיין לעבער, ווי דער מלבים טייטשט, די פייל פון די תאוות וועט דורכשניידן זיין לעבער וואס דארטן ליגן אלע בלוט, און ס'וועט אנקאכן זיין בלוט ווי א קעסל, און ער וועט פאלן פאר איר כמהר ציפור אל פח, אזוי שנעל ווי א פייגל פליט אריין אין א נעץ וואס מ'האט אים אונטערגעשטעלט, דער פייגל זעט אז ס'איז דא דארט אויסגעשפרייט קערנדלעך און ער כאפט נישט, ולא ידע, ער ווייסט נישט דער פייגל כי בנפשו הוא, אז דאס וועט אים אוועקנעמען די נפש, פאר די ביסל הנאה פון די ביסל קערנדלעך לאזט ער זיך אריינכאפן אין א נעץ וואס א פאר מינוט דערויף קען אים די בעל הבית כאפן און אויפעסן, אזוי איז אויך דער מענטש וואס ער לאזט זיך איבעררעדן פונעם אישה זונה, פאר א הנאה מועטת לאזט ער זיך אינגאנצן פארפאלן גיין, זי וועט אים מאכן פארלירן פון די וועלט און אויף יענע וועלט, עד יפלח חץ כבדו מיינט אויכעט אז דער אייבערשטער וועט אים באשטראפן און די שטראף וועט קומען אזוי שנעל, זאגט דער תרגום והיך אילא דמפריח גירא בכבדיה,

און דו וועסט זיך איינהאלטן און דורך דעם וועסטו נאך באקומען שכר, ווי ס'דא איין וועג אין די גמרא אז מ'קען זיך אדורך גיין די וועג פון א אישה זונה און אז מ'האלט זיך איין באקומט מען נאך שכר, זאגט ער ניין, ס'לוינט זיך נישט איינצושטעלן, ווי די פסוק זאגט ווייטער, כי רבים חללים הפילה, אז אפילו אזעלכע מענטשן וואס האבן געמיינט אז זיי זענען שטארק און זענען פול מיט תורה און מיט יראת שמים, זענען אויך אדורך געפאלן, ממילא זאלסטו שטיין גאר ווייט פון איר.

קאפיטל ח', אין קעגנזאץ צו די אישה זונה וואס זי שטייט אויף די באהאלטענע פלעצער און זי רעדט צו מענטשן, שטייט די חכמה פון די אנדערע זייט, און די חכמה שעמט זיך נישט און זי שטייט אפן און זי שרייט אויס הויעך אין אירע שבחים אז מענטשן זאלן זיך צוכאפן צו איר, הלא חכמה תקרא ותבונה תיתן קולה, די חכמה רופט אויס הויעך און די פארשטאנד הייבט אויף א הויעך קול, פאר אלע מענטשן, אז יעדער איינער זאל זיך צוכאפן צו די חכמת התורה, מען זאל זיך נישט לאזן איבעררעדן פון די אישה זונה, נאר מען זאל זיך קליגן מיט די קלוגשאפט פון די תורה, און דאס וועט העלפן ניצול ווערן פון עבירות, דער תרגום, מטול היכנא חכמתא תקרא, וביונא תרמי קלה, זאגט די משנה אין מסכת בבא קמא פרק ח, החובל בחבירו, א מענטש וואס ער צוביילט, ער צוקלאפט דעם חבר, ער שעדיגט אים, חייב עליו משום חמשה דברים, עס איז דא פינף מיני זאכן וואס מען דארף באצאלן, בנזק, די שאדן אליין, דער מענטש ווערט דאך ווייניגער ווערד, טאמער ער נעמט אים ארונטער א האנט, פארדעם איז ער געווען סאך מער ווערד, בצער, אז ער האט אים וויי געטון, דארף ער אים באצאלן די ווייטאגן, בריפוי, ער דארף אים באצאלן די היילונג, בשבת, ער דארף אים באצאלן דאס וואס ער זיצט ליידיג, ס'טוט אים גאר שטארק וויי די וואונד, און ער קען נישט ארויסגיין, אפילו א לייכטע סארט ארבעט קען ער נישט טון, דארף ער אים דאס באצאלן, ובבושת, דאס וואס ער שעמט זיך ארומצוגיין מיט דעם באנדאדזשירטן האנט שמועסט די משנה אויס בנזק כיצד, וויאזוי גייט צו ווען מען שאצט אפ צו באצאלן נזק, סימא את עינו, איינער האט איינעם אויסגעבלינדעט די אויג, קטע את ידו, אפגעהאקט די האנט, שיבר את רגלו צובראכן די פיס, רואין אותו באטראכט מען אים, כאילו הוא עבד נמכר בשוק, כאילו ער איז א עבד וואס דארף ווערן פארקויפט אין גאס, מענטשן שאצן אים אפ, ושמין, מען שאצט אפ, כמה היה יפה, וויפיל איז ער געווען ווערד פארדעם, וכמה הוא יפה, וויפיל איז ער יעצט געווארן ווייניגער ווערד, דורך דעם וואס ס'פעלט אים איינע פון די וויכטיגע אייברים. איז דער ברטנורא זאגט אז מען שאצט אים כאילו ער וואלט פארקויפט געווארן אלץ א עבד עברי, מען רעדט דאך דא פון א איד, זאגט אבער דער ראש אז א עבד עברי ווערט דאך נאר פארקויפט אויף זעקס יאר, אויב מען זאל דארפן יעדע זעקס יאר איבערשאצן נאכאמאל וויפיל ער ווערט פארקויפט, קען עס אויסקומען צו צו א גרויסע סכום, דער ראש זאגט אז מען שאצט אים אפ ווען ער וואלט ווען געווען א גוי און ער ווערט פארקויפט פאר א עבד כנעני, וויפיל מענטשן וואלטן געצאלט פאר אים פארדעם, און וויפיל מען צאלט יעצט ווייניגער צער, זאגט די משנה וויאזוי שאצט מען אפ צער אליין אויב ער האט נישט געמאכט קיין נזק, ער איז גארנישט געווארן ווייניגער ווערד, ער האט אים סתם געמאכט א גוטן ווייטאג, און די משנה וויל ארויסברענגען אז אפילו אויף א ווייטאג אליין, אפילו עס איז נישט דא קיין נזק, דארף מען אויך באצאלן, דאס איז די שיטה פון רבי, און ער קריגט זיך מיט בן עזאי מיט דעם, אין די גמרא איז דא א שיטה אז מען דארף נישט באצאלן, אבער רבי האלט אז יא. כוואו בשפוד או במסמר, אז ער האט אים אפגעבריט מיט א שפיז אדער מיט א נאגל, ואפילו על צפורנו, ער האט אים נאר אפגעבריט אויף די נעגל זיינע, מקום שאינו עושה חבורה, ס'מאכט נישט דארט קיין בייל, ס'איז נישטא קיין אפענע וואונד, אומדין שאצט מען אפ כמה אדם כיוצא בזה, א ענליכע סארט טיפ מענטש, א מענטש וואס איז נישט קיין גרעסערע מפונק, נישט קיין קלענערע מפונק, נאר דער זעלבער מין כאראקטער ווי דעם מענטש, רוצה ליטול להיות מצטער כך. איז פשטות אז מ'טייטשט איבער די ווערטער פון די משנה, מיינט עס, וויפיל געלט וואלט א מענטש געקענט באשטיין צו באקומען, צו מאכן אים די צער? און די גמרא פרעגט, ס'איז נישט דא קיין מענטש אין די וועלט וואס פאר די וועלטס געלט זאל ער זיך לאזן אז מען זאל אים אפבריען און מצער זיין, זאגט די גמרא די פשט איז אזוי, מען רעדט דא פון א מענטש וואס די קעניג האט געהאט באשלאסן אז מען דארף אים מאכן די צער, מען דארף אים לאמיר זאגן אפהאקן א האנט, נאר די קעניג האט געזאגט אז מען דארף אים אפהאקן די האנט מיט א האמער, מיט א האק, און מאכן א גרויסע צער, וויפיל געלט וואלט דער מענטש געלאזט קאסטן זיך צו באצאלן פארן קעניג'ס באדינער אז מען זאל עס אנשטאטס אראפהאקן מיט א האמער, אראפנעמען מיט עפעס א סם וואס עס טוט נישט אזוי וויי, איי עס שטייט דאך אין די משנה כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול, זאגט די גמרא פשט איז, וויפיל וואלט א מענטש געוואלט געבן להיות מצטער כך אז ס'זאל אים ווייניגער וויי טון, און אזוי פיל ליטול דארף יעצט דער געשעדיגטער מענטש דא נעמען, דאס הייסט דער מזיק דארף באצאלן וויפיל א צווייטער מענטש וואלט געקענט באשטיין צו באצאלן אז מ'זאל אים מאכן מיט א קלענערע צער, זאגט די משנה ריפוי, היילונג, וויאזוי באצאלט מען דאס? הכהו, אז א מענטש האט איינעם געשלאגן חייב לרפאותו דארף ער אים צאלן די דאקטער געלט, עלו בו צמחם, אויב ס'איז ארויפגעקומען אזעלכע בלאטערלעך אויף די מכה, אם מחמת המכה אויב ס'איז געקומען פונעם קלאפ א רעזולטאט פון די קלאפ, חייב איז ער חייב דאס אויכעט צו לאזן היילן, שלא מחמת המכה וואס האט נישט מיטן קלאפ, פטור איז ער פטור. חייתה, אויב די מכה האט זיך שוין אביסל פארהיילט, ונסתרה נאכדעם איז עס צוריק געווארן אויס, דאס הייסט ס'איז געווארן צוריק שלעכט חייתה ונסתרה ס'האט זיך נאכמאל אביסל פארהיילט און ס'איז ווייטער צושטערט געווארן ס'איז ווייטער צוריק געקומען חייב לרפאותו דארף מען עס אגאנצן צייט אויסהיילן ביז ס'ווערט גענצליך אויסגעהיילט חייתה כל צרכה אויב ס'איז געווארן אינגאנצן אויסגעהיילט אינו חייב לרפאותו דארף ער עס מער נישט היילן אפילו א וויילע שפעטער קומט עס יא צוריק שבת שבת איז דאך אויך איינע פון די זאכן וואס מ'דארף באצאלן דאס מיינט ליידיג זיצן אז א מענטש ער איז געשטערט פון די ארבעט, איז לכאורה דאס אז ער האט אים געמאכט ווייניגער ווערד און אז ער קען נישט צוריק גיין טוהן זיין אמאליגע ארבעט האט ער דאך שוין באצאלט מיט נזק, זאגט די משנה, אפילו הכי דארף ער אים אויכעט יעצט באצאלן נאך עפעס, ווייל רואין אותו מען באטראכט דעם געשעדיגטן מענטש כאילו הוא שומר קישואין, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו, די ווערד פון די האנט און פון די פיס דאס האט ער אים שוין באצאלט מיט די חלק הנזק, אבער אפילו א מענטש וואס ער האט נישט קיין האנט און קיין פיס קען ער אויכעט זיצן אין א פעלד און אפהיטן די קישואין, דאס איז א מין מעלאנע צו א מין סקוואש וואס וואקסט, און יעצט וויבאלד ער האט געדארפט זיך מטפל זיין דא עפעס א וואך צוויי ווי ס'האט ווילאנג די די אפגעהאקטע הענט און פיס טוט מורא'דיג שטארק וויי האט ער נישט געקענט אפילו דאס טון, איז די צייט וואס ער האט נישט געקענט אפילו די מין ארבעט טון, דאס דארף ער אים באצאלן און דאס הייסט שבת, בושת, איז דאך איינע פון די פינף זאכן וואס מ'דארף באצאלן איז די בושה וואס מ'מאכט יענעם אן, דאס ווענדט זיך הכל לפי המבייש והמתבייש, ווענדט זיך ווער דער פארשעמער איז, און ווער דער פארשעמטער איז, אויב א ביליגער מענטש פארשעמט איז אסאך א גרעסערע בושה, און אויב א חשובער מענטש ווערט פארשעמט, דעמאלטס איז גרעסער די בושה. זאגט די משנה, המבייש את הערום, אז א מענטש פארשעמט א נאקעטן מענטש, דארף מען באצאלן, זאגט די תוספות, מיט וואס פארשעמט ער אים, ער קען דאך אים נישט אויסטון זיינע קליידער, נאר וואס דען, ער שפייט אים אן, צו ער שלאגט אים, דארף ער אים אויך באצאלן, ווייל ס'טוט אים, ס'איז אים די זעלבע בושה ווען מ'שפייט אים אן ווען ער איז יא אנגעטון צו ווען נישט. רש"י לערנט אבער אז המבייש את הערום מיינט אז די ווינט האט אביסל אראפגעבלאזן זיינע בגדים, ער איז נאכנישט געווארן אינגאנצן אויסגעטון, און דער מענטש איז געקומען און ער האט אים מער אויסגעטון, און ער דארף נישט אזויפיל באצאלן וויפיל מ'פארשעמט א מענטש וואס איז אינגאנצן אנגעטון, ווייל דער מענטש איז דאך שוין דאך געווען האלב אויסגעטון. זאגט די משנה המבייש את הסומא, די זעלבע זאך אז איינער האט פארשעמט א בלינדן מענטש, הגם ער זעט נישט, אבער למעשה אז מען וועט אים פארציילן וועט ער זיך זייער פארשעמען, און די זעלבע זאך והמבייש את הישן, איינער וועט פארשעמען א שלאפעדיגן מענטש, ער וועט זיך אויפכאפן, וועט ער וויסן אז מען האט אים פארשעמט און ס'וועט אים וויי טון, ס'וועט אים באדערן, חייב, איז מען חייב צו באצאלן די בושה, וישן שבייש פטור, אויב א שלאפעדיגער מענטש האט פארשעמט אינמיטן שלאף, דער האט דאך נישט אין זין, ער ווייסט דאך נישט וואס ער טוט, איז ער פטור. זאגט די משנה נפל מן הגג, א מענטש איז אראפגעפאלן פון דאך, והזיק, אינמיטן אראפפאלן האט ער געשעדיגט איינעם, ובייש, און אויך, לאמיר זאגן, אראפגעריסן פון איינעם די בגדים אינמיטן פליען, חייב על הנזק, אויפן נזק איז ער מחיוב, ווייל נזק איז מען מחיוב צו באצאלן אפילו שלא במתכוון, ופטור על הבושת, בושה צאלט מען נאר ווען מ'איז מתכוון, שנאמר, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, לערנט מען ארויס פון דעם אינו חייב על הבושת עד שיהא מתכוון, דארטן רעדט מען פון באצאלן בושת, בושת מוז זיין ושלחה ידה, מען דארף אינזין האבן צו טוהן דאס וואס מען טוט, די ברטנורא שמועסט דא אויס וואס די גמרא זאגט דא אז די אלע זאכן, נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת, דאס איז מען נאר דן אין ארץ ישראל, מען דארף האבן דיינים סמוכים, און נאר אין ארץ ישראל האבן זיי סמיכה, הלוואות, מקח און ממכר, און אנדערע זאכן, דאס קען מען דן זיין אין חוץ לארץ אויכעט, כאילו די בית דין פון חוץ לארץ טוט די שליחות פון די דיינים אין ארץ ישראל, ווייל יעדע זאך וואס איז א שכיח'דיגע זאך, און אויך איז דא א געלט שאדן, האט מען געזאגט אז די בית דין פון חוץ לארץ איז א שליח פאר די בית דין פון ארץ ישראל, די זעלבע זאך ווען א בהמה האט געשעדיגט מיט שן ורגל, דאס איז דאך אויך א שכיח'דיגע זאך, עמיר, אדער ווען א מענטש האט געשעדיגט א בהמה, דאס קען מען דן זיין אין אויך אין חוץ לארץ, אבער א בהמה וואס שעדיגט א מענטש, אדער א מענטש וואס ער שעדיגט א צווייטן מענטש, דאס קען מען נישט דן זיין אין חוץ לארץ. די איינציגע זאך וואס מען קען טון, אדער שטעלט מען אריין דעם שלעגער אין א חרם ווילאנג ער גייט נישט ארויף אפהאלטן א דין תורה מיט זיין בעל דין אין ארץ ישראל, אדער זאגט מען אים מען זאל מאכן עפעס א פשרה און באצאלן עפעס א סכום וואס די בית דין פון דאהי זאגט אז דאס איז בערך וויפיל מען דארף באצאלן, אבער קיין באשטימטע זאך קען מען נישט ארויסגעבן קיין פסק דא אין חוץ לארץ, משנה ב'. זה, די זאך פון נזק צער ריפוי שבת בושת, חומר איז הארבער באדם, ביי א מענטש וואס שלאגט, מבשור, ווי א בהמה וואס טוט שעדיגן, שהאדם, נאר א מענטש וואס ער טוט שעדיגן א צווייטן מענטש, משלם נזק צער ריפוי שבת ובושת, ומשלם דמי ולדות נאך א זאך איז דא א חילוק, אז ווען א מענטש שלאגט א אשה עוברה ויצאו ילדיה דארף ער באצאלן די ווערד פון די קינדער, ושור א אקס איז אינו משלם אלא נזק, פון די אלע פינף זאכן באצאלט ער נאר אויף שאדן אליין, ופטור מדמי ולדות, טאמער מען לערנט ארויס פון כי ינצו אנשים, אנשים ולא שוורים, און דאס אז א שור באצאלט נאר נזק, לערנט מען ארויס פון איש בעמיתו, ולא שור בעמיתו, משנה ג', המכה את אביו ואת אמו, א מענטש וואס ער שלאגט זיין טאטע מאמע, ולא עשה בהם חבורה, ס'איז נישט געשען קיין בייל, ס'איז נישט געשען קיין וואונד, ווען ס'וואלט געשען א בייל, וואלט ער דאך געדארפט באקומען מיתה, וואלט געווען קם ליה בדרבה מיניה וואלט ער געווען פטור פון תשלומין, אבער יעצט אז ס'איז נישט דא קיין חבורה, וועט ער מחיוב זיין צו באצאלן געהעריג אלע פינף זאכן. זאגט די משנה והחובל בחבירו ביום הכיפורים, אויך טאמער איינער האט געמאכט א קלאפ, א בייל, אויף זיין חבר אין יום כיפור, הגם יום כיפור קען מען דאך מחיוב זיין כרת, אבער כרת איז דאך נישט פון די מיתות בית דין, זאגט מען נישט ביי דעם קם ליה בדרבה מיניה. און אפילו מען האט אים געווארענט אז ער וועט באקומען מלקות, איז אבער דא א ריבוי ביי חבורה ווען מען שלאגט א חבר איז דא א פסוק פון ווי מען לערנט ארויס אז מען געבט באצאלט ענדערשער געלט און מען געבט נישט קיין מלקות, ממילא ווען איינער מאכט א חבלה אויף זיין חבר יום כיפור חייב בכולן איז ער מחיוב צו באצאלן נזק צער ריפוי שבת און בושת, זאגט די משנה החובל בעבד עברי א מענטש האט געמאכט א חבלה אויף א אידישן קנעכט, חייב בכולם, דארף ער אלעס באצאלן, חוץ מן השבת בזמן שהוא שלו, טאמער דאס איז געווען זיין אייגענע עבד עברי, דארף ער אים נישט באצאלן די שבת, ווייל ער דארף דאך סייווי ארבעטן נאר פאר אים, און אז ער האט אים געשטערט פון די ארבעט איז עס געווען זיין אייגענע פארלוסט, ער דארף דאס נישט באצאלן. החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולם, ווען א מענטש האט געשעדיגט א עבד כנעני פון א צווייטן מענטש, דארף ער באצאלן די אלע פינף זאכן, רבי יהודה אומר אין לעבדים בושת, בושת איז נישט שייך ביי קיין קנעכט, ווייל מען לערנט עס ארויס פון א פסוק כי ינצו אנשים יחדיו, איש ואחיו, נאר איינער וואס האט א ברודערשאפט מיט דיר, אבער א עבד האט דאך נישט קיין ברודערשאפט, די תנא קמא די חכמים האבן אבער געהאלטן, וויבאלד א עבד כנעני איז מחיוב במצוות כאישה, הייסט ער יא ווי א אידישער ברודער, משנה ד', חירש, שוטה וקטן, פגיעתן רעה, ס'איז א שלעכטע זאך זיך אנצוטרעפן מיט א טויבשטימער, אדער א שוטה, אדער א קליין קינד, ווייל החובל בהם, ווען איינער זאל זיי מאכן א חבלה, חייב איז ער מחיוב צו באצאלן, והם שחבלו באחרים פטורין, זיי אז זיי האבן געשעדיגט א צווייטן זענען זיי פטור, אפילו אויב דער חירש וועט געזונט ווערן, דער שוטה וועט נארמאל ווערן, דער קטן וועט גרעסער ווערן, איז ער אייביג פטור פון באצאלן וויבאלד בשעת מעשה איז ער געווען גענצליך פטור פון באצאלן, אבער, העבד והאשה, א קנעכט, און א פרוי איז אויכעט פגיעתן רעה, ס'איז שלעכט זיך אנצוטרעפן מיט זיי, ווייל החובל בהן חייב ווער ס'שעדיגט זיי איז מחויב צו באצאלן, והם שחבלו באחרים פטורין, אז זיי שעדיגן אנדערע זענען זיי פטור. אבער דא איז די סיבה פונעם פטור ווייל זיי האבן פשוט נישט קיין געלט, אלע זייערע געלט באלאנגט זייער בעל הבית און זייער מאן, אבל משלמין לאחר זמן, דאס איז שוין אנדערש ווי א חרש שוטה וקטן, טאמער נאך א צייט מאכט זיך אז זיי באקומען עפעס געלט, דארפן זיי געהעריג באצאלן, למשל נתגרשה האשה, אז די פרוי ווערט אפגע'גט און זי באקומט עפעס נכסים, אדער נשתחרר העבד ער ווערט באפרייט און ער באקומט אייגן געלט, חייבין לשלם דארפן זיי געהעריג באצאלן די אלע זאכן וואס זיי האבן געשעדיגט אלץ חתונה געהאטע פרוי און אלץ עבד משנה ה' המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה, אויב איינער האט געשלאגן טאטע מאמע און האט יא געמאכט א בייל איז ער דאך מחויב מיתה, איז קם ליה בדרבה מיניה איז ער פטור פון אלע סארטן תשלומים, והחובל בחבירו בשבת א מענטש האט געמאכט א חבלה אין זיין חבר אום שבת וואס דעמאלטס איז דא א חיוב מיתת בית דין אפילו אויב ער האט עס געטון בשוגג און ס'איז למעשה נישט דא יעצט קיין מיתת בית דין איז מען אויכעט פטור מכולם מפני שנידון בנפשו ווייל ווען ס'וואלט ווען געווען במזיד וואלט דאך געווען א מיתה, איז קם ליה בדרבה מיניה און מ'דארף גארנישט באצאלן, שמועסט דער ברטנורא אויס. הגם, א מענטש מאכט א קלאפ אויפן חבר איז ער דאך א מקלקל, און פארט אין שבת איז מען דאך מקלקל דאך פטור, אבער וויבאלד ער האט מיט דעם בארואיגט זיין יצר הרע, איז ער יא מחויב, דאס הייסט ער האט יא עפעס אויפגעטון, ער איז געווען א מתקן און נישט קיין מקלקל, און דער רמב"ם שמועסט עס נאך מער אויס, אז ווען א מענטש האט געשעדיגט א בהמה, שטייט קלאר אין מסכת שבת, אז ס'איז נאר בצריך לכלבו, ווען ער דארף האבן דעם בלוט וואס ער האט געלאזט גיין פון יענעמ'ס וואונד ווייל ער וויל זיין הונט זאל עס נוצן, אבער סתם אזוי הייסט ער א מקלקל, ווייל מען שלאגט זיך מיט א בהמה האט מען נאכנישט בארואיגט דעם יצר הרע, אבער אז ער שלאגט זיך מיט א מענטש, האט ער דאך געהאט א כעס אויף יענעם און מיט דעם וואס ער האט אים געשלאגן האט ער זיך בארואיגט, ממילא איז אפילו עס איז א מקלקל, ער האט נישט געדארפט די בלוט, ער האט נישט געדארפט גארנישט, איז ער אויכעט מחויב זאגט די משנה והחובל בעבד כנעני שלו, פטור מכולם, א מענטש וואס ער האט געמאכט א קלאפ פאר זיין אייגענע עבד כנעני, איז ער פטור פון אלע סארטן תשלומים, הגם אין פסוק שטייט טאמער מען הרג'עט א אייגענע עבד כנעני און ער שטארבט אפ אין די מעת לעת, איז דער בעל הבית געהעריג מחויב, אבער אז מען מאכט אים א חבלה וואס מען דארף נאר באצאלן געלט, דער עבד כנעני באלאנגט דאך אינגאנצן פאר אים, פארוועם זאל ער געבן די געלט? יעדע געלט וואס דער עבד כנעני באקומט גייט דאך סייווי פאר אים, ממילא האט ער אליין קונה געווען דאס געלט און ער איז פטור פון באצאלן. משנה ו', התוקע לחברו, אפאר פשטים אין די תוקע, דער ברטנורא זאגט, ער נעמט צאם די פינגער אינעם האנטפלאך און ער מאכט א פאוסט, זאגט דער רמב"ם, און מיט דעם פאוסט האט ער אים געגעבן א זעץ און געקנאקט, רש"י לערנט, אז ער האט אים געשלאגען נעבען אויער, אדער זאגט רש"י ממש געבלאזען, ער האט אים אריין געבלאזען מיט א פייפער אין אויער, איז נותן לו סלע, דארף ער אים באצאלן א סלע, דאס איז בושת וואס מען דארף באצאלן, ווייל ער האט אים פארשעמט, ער האט אים געשלאגען, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי, מנה, הונדערט זוז, א סלע איז א האלבע זוז, סטרו, אויב האט ער אים געגעבן א פראסק מיט א אפענע הענט דאס איז א גרעסערע בושה, נותן לו מאתים זוז, צאלט ער אים צוויי הונדערט זוז לאחר ידו, נישט מיטן האנטפלאך, נאר מיט די אנדערע זייט, מיט די רוקן זייט פונעם האנט האט ער אים געגעבן א שמיץ, וואס דאס איז א גרעסערע בזיון, נותן לו ארבע מאות זוז, דארף ער אים באצאלן פיר הונדערט זוז. צרם באזנו, ער האט אים געשלעפט דעם אויער, אדער געמאכט א ריס אויפן אויער, תלש בשערו האט אים געשלעפט די האר, רקק ער האט געשפיגען והגיע בו רוקו, די שפייעכץ איז אנגעקומען אויף אים, דאס הייסט נישט אויף זיינע בגדים, נאר אויף אים אליין. אדער העביר טליתו ממנו ער האט אראפגענומען זיין קלייד פון אים, פרע ראש האשה בשוק ער האט אויפגעדעקט די קאפ פון א פרוי אינמיטן גאס, נותן ארבע מאות זוז, די אלע זענען א גרויסע בושה און מען דארף באצאלן פיר הונדערט זוז, זה הכלל, הכל לפי כבודו, מען שאצט אלץ אפ אויפן כבוד פון דעם מענטש. דאס הייסט, אז די אלע פרייזן וואס די משנה האט אויסגערעכנט רעדט מען פון א מכובד'דיגן מענטש, טאמער דער מענטש איז אביסל א פראסטערע מענטש, קען מען באצאלן ווייניגער, אמר ר' עקיבא ניין, נישט דא אזא זאך ווי באצאלן ווייניגער, אפילו עניים שבישראל, די ארעמסטע פון די אידן, רואין אותם באטראכט מען זיי כאילו הם בני חורין, זענען געהעריגע חשוב'ע פרייע רייכע מענטשן שירדו מנכסיהם, וואס האבן פשוט פארלוירן זייער פארמעגנס. שהם בני אברהם יצחק ויעקב ווייל זיי זענען נאך אלץ קינדער פון אברהם יצחק ויעקב, און די בושה דארף מען באצאלן דעם זעלבן פרייז פאר יעדן אייניג, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי באצאלן ווייניגער פון די סכום קצוב וואס די משנה האט אראפגעשטעלט, ומעשה פארציילט די גמרא, פארציילט די משנה א מעשה באחד א מענטש איז געווען שפרע ראש האשה בשוק, ער האט אויפגעדעקט די האר פון א קאפ פון א פרוי אין גאס, באתה לפני רבי עקיבא, די פרוי האט געקומען זיך אפגערעדט צו רבי עקיבא, וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז, האט ער טאקע געהייסן אז מען דארף באצאלן פאר די פרוי פיר הונדערט זוז. אמר לו, האט דער תלמיד געבעטן רבי תן לי זמן, געב מיר אביסל צייט, זאגט דער ברטנורא ווען מען האט יענעם שאדן געמאכט געלט, לאזט מען נישט אפשטופן מיט צייט, וויבאלד ס'איז נאר געווען בושות, ער האט נישט געמאכט שאדן קיין געלט פון איר, האט מען אים יא געגעבן צייט, ונתן לו זמן, ער האט אים טאקע פארלענגערט אז ער דארף נישט גלייך באצאלן, שמרה, האט דער מענטש אפגעווארט די פרוי עומדת על פתח חצרה ביז ער האט איר אמאל געכאפט שטיין פארנט פון די עפענונג פון איר הויף, ושבר את הכד בפניה, ער האט גענומען א קריגל און ער האט עס צובראכן פאר איר, ובו כאיסר שמן, ס'איז געווען דארט זייער ווייניג אויל, אזוי די שיעור וואס מ'האט געקענט קויפן פאר אן איסר. גילתה את ראשה, האט זי זיך אויפגעדעקט דאס קאפ, אויסגעטון די טיכל, והיתה מטפחת, זי האט מיט די הענט נאס געמאכט זיך די הענט מיט דעם אויל, ומנחת ידה על ראשה, זי האט זיך אנגעשמירט מיט די אויל, זי האט זיך געשמירט די אויל אויף איר קאפ, זי האט ממש רחמנות געהאט אויף די ביסל אויל, אז ס'זאל נישט ווערן איינגעזאפט אין דער ערד, האט זי עס שנעל גענומען, און זיך אנגעשמירט אויפן קאפ, האט זי זיך אבער אויפגעדעקט אליין אינמיטן גאס, צוליב די ביסל אויל. העמיד עליה עדים, האט דער מענטש אראפגעשטעלט עדים, אז זי טוט אזא מין זאך אינמיטן גאס, ובא לפני ר' עקיבא, און ער איז געקומען פאר רבי עקיבא, אמר לו, רבי, לזו אני נותן ארבע מאות זוז פאר אזא מין פרוי, וואס זי מאכט זיך צו שאנד און צו שפאט, אין מיטן די גאס טוט זי זיך אויס די טיכל, פאר אביסל אויליך אנצושמירן, איך דארף איר באצאלן פיר הונדערט זוז? זי איז דאך א מבוזה'דיגע מענטש, און זי טוט עס אליין, אז איך האב עס געטון דארף איך נישט באצאלן אזויפיל? אמר לו, לא אמרת כלום, האט ער אים געזאגט, דו האסט גארנישט געזאגט, ווייל רבי עקיבא האלט, אז אפילו די ביליגסטע און נידריגסטע איד, דארף מען אייביג באצאלן דעם זעלבן פרייז, אפילו דער מענטש טוט זיך עס אליין, החובל בעצמו, א מענטש וואס ער שעדיגט זיך אליין, אף על פי שאינו רשאי, אפילו א מענטש טאר זיך נישט אליין שעדיגן, מען דארף היטן אויפן גוף, פטור, ווען דער מענטש טוט זיך עפעס אליין איז ער פטור, דאך, אחרים שחבלו בו חייבין, אויב אנדערע מענטשן טוען עס פאר אים, זענען זיי יא מחיוב צו באצאלן. די זעלבע זאך דא, וואס איז געווען די מעשה ביי רבי עקיבא, אפילו די פרוי האט זיך אליין אויפגעדעקט דעם קאפ אין גאס, אבער אז א צווייטער טוט עס פאר איר, דארף ער געהעריג באצאלן. זאגט די משנה והקוצץ נטיעותיו, ווען א מענטש זאל אפשניידן א פלאנצונג, א בוים וואס וואקסט ביי אים אין פעלד, אף על פי שאינו רשאי, ער טאר עס טאקע נישט טון, ס'איז בל תשחית, פטור איז ער פטור, זאגט תוספות דאס מיינט נישט אז ער איז פטור פון מלקות, מלקות איז יא דא, אבער ער איז פטור פון תשלומים, ווייל ס'איז דאך נישט שייך, ער האט נישט פאר וועמען צו באצאלן, דאס באלאנגט דאך פאר אים די בוים, דאך, אחרים שקצצו את נטיעותיו חייבים, טאמער אנדערע מענטשן וועלן גיין אפשניידן זיינע ביימער, וועלן זיי יא מחיוב זיין צו באצאלן, זאגט תוספות, לכאורה בל תשחית איז דאך דא מלקות, האבן מיר דאך געשמועסט פריער, אין לוקה ומשלם, זאגט תוספות אדער וועט עס אויסקומען ווי ר' מאיר וואס ער האלט אז מען קען יא באצאלן אפילו דארט ווי ס'איז דא מלקות, אדער רעדט מען אויף א אופן וואס מען האט נישט געווארנט פאר מלקות און דעמאלטס העט מען דארפן באצאלן, משנה ז', אף על פי שהוא נותן לו, אפילו דער מענטש האט שוין באצאלט פאר דעם מענטש זיין שאדן וואס ער האט אים אנגעמאכט, אינו נמחל לו, ס'ווערט אים נאכנישט מוחל געווען עד שיבקש ממנו, ער מוז אים בעטן מחילה, שנאמר, ס'שטייט ביי אבימלך ועתה השב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך. וויאזוי לערנט מען עס ארויס פון דא? זאגט דער תוספות יום טוב, ער קען אים נישט גיין בעטן אברהם אבינו זאל גיין מתפלל זיין פאר אים, ווילאנג ער בעט אים נישט איבער, איז פון דעם וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן ער זאל צוריקגעבן שרה און בעטן אז אברהם זאל מתפלל זיין, אטאמאטיש פארשטייט מען שוין פון דעם אליין אז ער דארף אים צוערשט איבערבעטן, ווייל אנישט איז דאך ממש נישט פארשטענדליך ווי ער קען אים גיין בעטן אזא מין זאך אן איבערבעטן, און דער מהרש"ל לייגט צו ווי מען זעט טאקע אין פסוק אז ער האט אים געגעבן צאן און בקר, און נאכדעם שטייט אז אברהם האט מתפלל געווען, און רש"י זאגט טאקע דארט אויפן פלאץ אז דאס מיינט אז ער האט אים איבערגעבעטן, ומנין שלא יהא המוחל אכזרי, פון ווי ווייסט מען אז דער מענטש וועם מען בעט מחילה זאל נישט זיין קיין אכזר, ער זאל אים טאקע מוחל זיין, שנאמר ויתפלל אברהם אל האלוקים, אברהם אבינו האט מתפלל געווען צום אייבערשטן, וירפא אלוקים את אבימלך וגו' ער האט אים טאקע אויסגעהיילט, דער בן איש חי זאגט אז מען לערנט עס ארויס פון ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא דאס אז מען דארף איבערבעטן יענעם, דאס לערנט מען ארויס פון כי נביא הוא ווייל אבימלך האט געטענה'ט ער וועט דאך מיר נישט מוחל זיין, וואס האב איך צו גיין בעטן מחילה אז אויב ער מיינט אז שרה איז געווארן אסור אויף אים ווייל איך האב איר צוגערירט, וועט ער דאך מיר נישט קענען מוחל זיין דאס איז דאך א מעוות שלא יכול לתקן. אויף דעם האט דער אייבערשטער געזאגט, כי נביא הוא, ווי רש"י זאגט אין חומש, ער איז א נביא און ער ווייסט אז דו האסט איר באמת נישט צוגערירט און זי איז נישט אסור געווארן אויף אים, ממילא וועט ער דיר מוחל זיין. זעט מען פון דעם פסוק השב אשת האיש כי נביא הוא, אז ער האט געדארפט גיין מחילה בעטן. זאגט די משנה, האומר ווען איינער זאגט פאר זיין חבר, סמא את עיני, בלינד מיר אויס מיין אויג, קטע את ידי, האק מיר אראפ מיין הענט, שבור את רגלי, צוברעך מיר מיין פיס, חייב, טאמער יענער האט אים עס געטוהן, אויסגעפאלגט, איז יענער געהעריג מחיוב צו באצאלן, אויב יענער האט אים געפרעגט, על מנת לפטור, דו הייסט מיר טוהן די זאכן פאר דיר אז איך זאל זיין פטור אויב איך טוה דיר עס, אפילו דער מענטש האט געענטפערט יא, חייב, איז דער שלעגער, דער מזיק, נאך אלץ מחיוב, ווייל אפילו ער האט געענטפערט יא, האט ער נישט געמיינט יא, ער האט געמיינט צו זאגן, דו מיינסט טאקע? ס'איז נישט דא אזא מין זאך אז א מענטש זאל מסכים זיין מ'זאל מיט אים טון אזא מין זאך און מ'זאל נאך זיין פטור, אויב אבער דער מענטש האט געזאגט קרע את כסותי, צערייס מיר מיין קלייד, שבור את כדי, צעברעך מיר מיין קריגל, איז חייב, אויב יענער האט אים אויסגעפאלגט איז ער מחיוב, אבער דא אויב ער האט אים געפרעגט על מנת לפטור, אפילו דער מענטש האט אים געזאגט ניין, נעם איך אן אז דער ניין מיינט, האב איך דיר דען נישט געזאגט אז דו זאלסט זיין פטור, אוודאי ביסטו פטור, און וויבאלד דאס איז נאר א געלט זאך, דאס איז נישט קיין שאדן פונעם גוף, איז פטור, דער וואס האט עס געטון איז טאקע פטור, אויב אבער א מענטש האט אים געזאגט עשה כן לאיש פלוני גיי טוה דאס און דאס, אדער שעדיג אים בגוף אדער בממון פאר א צווייטן מענטש, און יענער פרעגט אים צוריק על מנת לפטור, נישט קיין חילוק וואס האט ער אים געענטפערט איז ער אייביג חייב, בין בגופו ובין בממונו, סיי ער האט אים געהייסן טון עפעס א שאדן פאר יענעמ'ס גוף, סיי ער האט אים געהייסן טון עפעס א שאדן פאר יענעמ'ס ממון, איז דער וואס האט עס געטוהן אייביג חייב, ווייל אין שליח לדבר עבירה, דער משלח קען נישט מחיוב זיין, און דער שליח איז אייביג חייב, זאגט די גמרא מסכת בבא קמא דף צדיק ב' עמוד א', תנו רבנן, כל אלו שאמרו, די אלע זאכן וואס איז געשטאנען אויסגערעכנט אין די משנה, אז מען דארף באצאלן א סלע, א מנה, מאתיים, ארבע מאות, דמי בושתו, דאס איז אלעס די בושה וואס מען האט יענעם אנגעמאכט. אבל צערו, דאס וואס מ'האט יענעם געמאכט אז ס'זאל אים וויי טון, ס'זאל אים באדערן, אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם, אפילו ער האט געברענגט די בעסטע ווידערן פון די וועלט וואס דאס פלעגט זיך האדעווען אין די געגנט פון נביות, אין נמחל לו ווערט אים נישט נמחל, עד שיבקש ממנו, ביז ער וועט אים בעטן מחילה. שנאמר, השב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך, האט מען שוין געזען אין די משנה וויאזוי מ'לערנט עס פון דא ארויס. זאגט די גמרא, אז מ'האט שוין אראפגעברענגט דעם פסוק פרעגט ער א קשיא, וואס איז די פשט, קער צוריק, די פרוי, ווייל דער מאן איז א נביא, די אשת נביא בעי אהדורי, אשת אחר לא בעי אהדורי, א צווייטנס פרוי, דארף מען דען נישט צוריק געבן? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, פשט איז אזוי, השב אשת האיש מכל מקום, נישט קיין חילוק וועמענס פרוי דאס וואלט געווען, מוזט איר אפגעבן. ודקא אמרת דאס וואס דו האסט געטענהט, הגוי גם צדיק תהרוג, פארוואס קומט זיך מיר מיתה, איך בין דאך אומשולדיג, הלא הוא אמר לי ער האט דאך מיר געזאגט אחותי דאס איז מיין שוועסטער, והיא און זי, גם היא אמרה אחי זי האט דאך אויך געזאגט דאס איז מיין ברודער, אויף דעם איז די תירוץ נביא הוא דו ווייסט פארוואס ער האט דיר געזאגט אחותי? ווייל ער איז געווען א נביא, וכבר למד, ער האט זיך שוין אויסגעלערנט, ער האט זיך פון דיר אויסגעלערנט, ווי די גרסה אין מסכת מלקות שטייט, ממך למד, פון דיר האט ער זיך אויסגעלערנט וויאזוי ער דארף דא האנדלען, און וויאזוי ער דארף דא ענטפערן, ווייל אכסנאי א גאסט שבא לעיר, וואס ער קומט אין שטאט אריין. על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו, או על עסקי אשתו שואלין אותו, וואס פרעגט מען אים ערשט, צו ער האט ווי צו עסן ווי צו טרינקען, צו מען פרעגט אים אשתך היא, אחותך היא? און אז ער האט געזעהן אז מען פרעגט די ערשטע אשתך או אחותך, האט ער פארשטאנען אז טאמער ער וועט נישט ענטפערן אחותי וועט מען אים הרג'נען, ממילא האט ער געמוזט אזוי ענטפערן, דו ביסט גארנישט אזא אומשולדיגער, ממילא כי נביא הוא, און דו ביסט גארנישט הגוי גם צדיק. מכאן, פון דא זעהן מיר, ווייל דער אייבערשטער האט אים געענטפערט כי נביא הוא, לבן נח שנהרג, שהיה לו ללמוד ולא למד, א בן נח קען נישט טענה'ן איך האב נישט געוואוסט, ווייל ער האט זיך געדארפט גיין אויסלערנען, און ער האט זיך נישט אויסגעלערנט, דער אבימלך האט זיך געדארפט גיין אויסלערנען דרך ארץ וויאזוי מען רעדט צו געסט וואס קומען אריין צו אים אין שטאט, און אז ער האט זיך נישט אויסגעלערנט איז ער פון דעם אליין שולדיג, און ס'קומט זיך אים טאקע מיתה. זאגט די גמרא, ס'איז געשטאנען דארט א פסוק כי עצור עצר ה', דער אייבערשטער האט אויפגעהאלטן. אמר רב אלעזר שתי עצירות הללו למה, פארוואס שטייט א דאפלט לשון? אחת באיש, איינס איז געווען ביי די מענער, שכבת זרע, שתיים באישה איז געווען שכבת זרע, ולידה, במתניתא תנא, ס'איז געווען שתיים באיש, צוויי פארשטאפונגען ביים מאן, ס'איז געווען שכבת זרע פארשטאפט, וקטנים, און שלשה באישה, שכבת זרע, וקטנים, ולידה. רבינא אמר, שלש באיש, שכבת זרע, וקטנים, ופי טבעת, און ארבעה באישה, שכבת זרע, וקטנים, ולידה, ופי טבעת, בעד כל רחם, אמרי דבי רבי ינאי אפילו תרנגולת של בית אבימלך לא הטילה ביצתה, אפילו די עופות וואס זענען געווען ביי אים אינדערהיים האבן אויך נישט געלייגט קיין אייער יענע צייט, אמר ליה רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמור רבנן, פון וואו ווייסט מען דאס וואס די חכמים זאגן, כל המבקש רחמים על חבירו, ווען איינער בעט רחמים אויפן חבר והוא צריך לאותו דבר און ער אליין דארף אויך צוקומען צו די זעלבע טובה, הוא נענה תחילה ווערט דער בעטער ערשט געענטפערט. אמר ליה דכתיב, שטייט א פסוק אין איוב, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, אז ער האט געדאווענט פאר זיין חבר, האט אים דער אייבערשטער ערשט געהאלפן. אמר ליה את אמרת מהתם, דו דארפסט גיין אזוי ווייט ביז איוב טרעפן א פסוק, ואנא אמינא מהכא, איך האב אין סדר בראשית א פסוק אויף דעם, ויתפלל אברהם אל האלוקים, וירפא אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו, וכתיב, ס'שטייט גלייך נאכדעם והשם פקד את שרה כאשר אמר, כאשר אמר אברהם אל אבימלך, טייטשט ער אז די כאשר אמר מיינט אזוי ווי אברהם האט געזאגט פארן אייבערשטן אז מען זאל אויסהיילן אבימלך און זיי זאלן געבוירן, אזוי איז והשם פקד את שרה שטייט נישט ויפקוד את שרה פון יעצט און ווייטער נאר פקד, שוין פון פריער איז זי שוין געווארן געהאלפן, ווייל הוא נענה תחילה אז ער האט מתפלל געווען אויף אבימלך איז ערשט איז ער צוערשט געהאלפן געווארן זאגט די זוהר הקדוש והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו שטייט דאך דא אז יעקב אבינו האט זיך געבוקט צו זיין ברודער עשיו זיבן מאל רבי אלעזר פתח ואמר שטייט א פסוק כי לא תשתחוה לאל אחר מ'טאר זיך נישט בוקן צו קיין פרעמדע גאט כי השם קנא שמו, פרעגט ער, אויב אזוי איז דאך יעקב דאיהו שלימא דאבהן, ער איז געווען דער שלימער, שלימות'דיגער פון די אבות, דאתבריר חולקא שלימתא לקודשא בריך הוא, ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער איז ממש א גאנצער טייל פונעם אייבערשטן ואתקרב לגביה יתיר, ער איז געווען די נענטסטע צום אייבערשטן, ואשתלים, ער איז געווען שלם גאנץ לעילא לתתא, אויב אזוי היך סגיד לההוא רשע דעשיו, ווי האט ער זיך געמעגט בוקן צו דעם רשע עשיו, דאיהו בסטרא דאל אחר וואס ער איז פון די זייט פונעם פרעמדן גאט. ומאן דסגיד ליה סגיד לאל אחר ווער ס'בוקט זיך צום רשע איז ווי ער בוקט זיך צום אפגאט. אי תימא, איי וועסטו זאגן בגין דאמרו ווייל די חזל האבן שוין געלערנט תעלא בעידניה סגיד ליה, א פוקס, ווען ס'איז זיין צייט און דעמאלטס איז ער די קעניג זאלסט דיך בוקן צו אים, און יעצט איז געווען השעה משחקת לו פאר עשיו, לאו הכי, דאס איז נישט קיין תירוץ, דהא עשיו כאל אחר הוה נאך אלץ ווי א פרעמדער גאט, ויעקב לא יסגוד לההוא סטרא ולההוא חולקא כלל, יעקב טאר זיך נישט בוקן און ער האט זיך זיכער נישט געבוקט צו יענעם זייט בכלל, פתח רבי אבא ואמר, פרעגט ער נאך א קשיא פון די זעלבע סארט זאך, אלא כתיב ס'שטייט א פסוק פאר דוד המלך ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, האט ער געשיקט דאס צו נבל, פרעגט ער, והא איתמר ס'האמיר דאך געלערנט דאסיר לאקדומי להו שלם לרשיעיא, מ'טאר נישט באגריסן און זאגן שלום פאר רשעים, איז וכיוון דאסיר היכי אשכחנא דדוד אמר האי קרא לנבל, ווי האט ער געמעגט דעם פסוק פון ואתה שלום וביתך שלום זאגן פאר נבל, אלא נאר גייט ער פארענטפערן א תירוץ און מיט דעם וועט שוין פארענטפערט ווערן אויך דא ביי יעקב אבינו, הא אוקמוה מ'האט דאך איינגעזעצט דלקודשא בריך הוא קאמר, ווען ער האט געזאגט ואתה שלום וביתך שלום האט ער גערעדט צום אייבערשטן, בגין לקשרא ליה לחי, ואמרתם כה, כה גייט ארויף אויף די שכינה, און ער האט דאס געוואלט מקשר זיין מיט חי, וואס דאס איז מדת היסוד, וחשיב נבל דעליה קאמר נבל האט זיך איינגערעדט אז מען האט גערעדט צו אים, אבער באמת האט דוד גערעדט צום אייבערשטן. כגוונא דא די זעלבע וועט מען איינזעצן אויך אין די פסוק אין פרשת ויחי, שטייט וישתחו ישראל על ראש המיטה, וכי לגבי דבריה סגיד, האט ער זיך דען געביקט צו זיין זון? אלא נאר ער האט זיך געביקט צו מראשותיו של חולה, לאתריה דשכינתא קא כרע וסגיד, די שכינה געפינט זיך דאך צוקאפנס פון יעדן קראנקן מענטש, האט ער זיך געביקט אין יענעם ריכטונג פונעם אייבערשטן, אוף הכא די זעלבע זאך דא פארשטייט מען שוין זייער גוט, והוא עבר לפניהם מאי והוא די ווארט והוא דא שכינתא עילאה דאס גייט ארויף אויף די שכינה עליונה, דהוה אזלא קמיה וואס איז געגאנגען פאראויס פאר אים, ודא הוא נטירא עילאה דאס איז געווען די אויבערשטע שמירה וואס ער האט געהאט, כיוון דחמי יעקב ער האט געזען די שכינה מיט אים, אמר האט ער געזאגט הא עידן לסגדא לגבי דקודשא בריך הוא, יעצט איז די צייט זיך צו גיין ביקן פארן אייבערשטן, דהוה אזיל קמיה וואס ער איז געגאנגען פאראויס פאר אים.

זכאין אינון צדיקיא, וואויל איז די צדיקים, דכל עובדיהון, דכל די אלע מעשים וואס זיי טוען, איז בגין דיקרא דמאריהון איהו איז נאר צו געבן כבוד פאר זייער באשעפער, איז בגין דלא יסטון לימינא ולשמאלא זיי קערן זיך נישט אפ צו די רעכטע זייט אדער צו די לינקע זייט פונעם ריכטיגן וועג, זאגט דער רמב ם אין הלכות תלמוד תורה פרק ה, כשם שאדם מצווה בכבוד אביו וביראתו, פונקט ווי א מענטש איז באפוילן געווארן אפצוגעבן כבוד פאר זיין טאטן און מורא האבן פון אים, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו, א רבי דארף מען מער מכבד זיין און מער מורא האבן פון ווי א טאטע, שאביו מביאו לחיי העולם הזה, זיין טאטע האט אים נאר אראפגעברענגט צו די וועלט, ורבו שלימדו חכמה, און ווי די כסף משנה לייגט צו, מען רעדט דא פון א רבי מובהק, וואס רוב חכמתו הימנו, מביאו לחיי העולם הבא, דער ברענגט אים צו די לעבן פון יענע וועלט, ראה אבידת אביו ואבידת רבו, ער טרעפט אן אבידה פון זיין טאטע און אן אבידה וואס זיין רבי האט פארלוירן, של רבו קודמת לשל אביו דארף ער די ערשטע אפגעבן זיין רעבנס אבידה און נאכדעם זיין טאטע אביו ורבו נושאים במשא זיי טראגן ביידע א שווערע פעקל מניח את של רבו דארף ער קודם לאזן דעם רעבן זיך אפרוען ואחר כך של אביו ער דארף איבערנעמען דעם רעבנס פעקל און הערשט נאכדעם קען ער איבערנעמען דעם טאטנס פעקל אביו ורבו שבויים בשביה ביידע זענען געווען געפאנגען פודה את רבו דארף ער די ערשטע אויסצולייזן זיין רבי מובהק ואחר כך פודה את אביו ואם היה אביו תלמיד חכם אויב די טאטע איז געווען א תלמיד חכם, פודה את אביו תחילה, אויב זיין טאטע איז אויכעט געווען א שטיקל תלמיד חכם, הגם ער איז נישט געווען אזוי גרויס אין תורה ווי די רבי, וויבאלד אבער פדיון שבויים איז דאך א סכנה'דיגע זאך, ער געפינט זיך אין געפענגעניש, דארף מען אויסלייזן דעם טאטן פריער, וכן אם היה אביו תלמיד חכם, אויב זיין טאטע איז געווען א תלמיד חכם, אף על פי שאינו שקול כנגד רבו, אפילו ער איז נישט אזוי חשוב אין תורה ווי דער רבי, משיב אבידתו דארף מען קודם צוריק געבן דעם טאטנ'ס אבידה ואחר כך משיב אבידת רבו נאכדעם געבט מען צוריק דעם רבינ'ס אבידה, זאגען אבער די מפרשים דא אויפן פלאץ אז דער רמב ם אין הלכות גזילה ואבידה זאגט אנדערש און ער זאגט אז ביי אבידה איז נישט גענוג אז דער טאטע זאל זיין א תלמיד חכם כדי מען זאל אים פעדערן, נאר דער טאטע מוז זיין שקול ווי דער רבי כדי מען זאל אים פעדערן, וויבאלד דאס איז אנדערש ווי פדיון שבויים, ס'איז גארנישט קיין סכנה, ס'איז נאר א געלט שאדן, און ס'וועט גארנישט געשען טאמער ער וועט לאזן דעם טאטן ווארטן נאך אפאר מינוט אויף זיין אבידה, איז נאר ביי פדיון שבויים איז גענוג אז די טאטע איז א שטיקל תלמיד חכם, ער מוז נישט זיין אזוי גרויס אין תורה ווי די רבי, אבער ביי אבידה זאגט דער רמב ם קלאר דארטן אז דער טאטע, כדי מען זאל פעדערן דעם טאטן מוז ער זיין כאטשיג אזוי גרויס אין תורה ווי די רבי, זאגן זיי אז דא איז אריינגעפאלן עפעס א גרייז, זאגט דער רמב ם, ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב, נישטא קיין גרעסערע כבוד, מען דארף קיינעם נישט מער מכבד זיין ווי א רבי, ולא מורא, מען דארף פון קיינעם נישט מער פארכטן ממורא הרב ווי די מורא פון א רבי, אמרו חכמים מורא רבך דארף זיין כמורא שמים, פונקט ווי דו האסט מורא פונעם אייבערשטן, לפיכך אמרו, כל החולק על רבו, איינער וואס קריגט אויף זיין רעבן, וועט מען שפעטער זען וואס דאס מיינט, כחולק על השכינה, שנאמר בהצותם על השם, וכל העושה מריבה עם רבו, ער מאכט א קריגעריי, א מחלוקה מיטן רעבן, כעושה מריבה עם השכינה, שנאמר אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם,

שמועסט ער עס אויס, איזהו חולק על רבו, וואס מיינט די ערשטע זאך, החולק על רבו כחולק על השכינה, זה שקובע לו מדרש, א מענטש מאכט זיך א ישיבה, ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו, אן רשות פון זיין רעבן האט ער זיך געעפנט אן אייגענע שיעור, ורבו קיים און זיין רעבע לעבט, ואף על פי שרבו במדינה אחרת, אפילו דער רעבע געפינט זיך אין א צווייטע לאנד, טאר ער נישט אן רשות פון זיין רעבן עפענען אן אייגענע זאך. ואסור לאדם להורות בפני רבו לעולם, פסק'נען טאר מען נישט קיינמאל פאר א רעבן, וכל המורה הוראה בפני רבו חייב מיתה. היה בינו ובין רבו שתיים עשרה מיל, ער איז געווען צוועלף מיל אפגערוקט פון זיין רעבן, ושאל לו אדם דבר הלכה און א מענטש פרעגט אים א הלכה, מותר להשיב מעג מען ענטפערן. ולהפריש מן האיסור, אויב מען וויל יענעם אפשיידן פון אן עבירה, אפילו בפני רבו מותר להורות, מעג מען אפילו פארנט פונעם רעבן פסק'ען און זאגן פאר יענעם דו טארסט דאס נישט טון כיצד, כגון שראה אדם עושה דבר האסור מפני שלא ידע באיסורו דער מענטש האט נישט געוויסט אז מ'טאר עס נישט טון או מפני רשעו א מענטש טוט עס דירעקט יש לו להפרישו דארף ער אים אפשיידן פון די עבירה ולומר לו ער דארף אים זאגן דבר זה אסור ואפילו בפני רבו אפילו ער שטייט יעצט פאר זיין רעבן ואף על פי שלא נתן לו רבו רשות שכל מקום שיש חילול השם ס'איז דא דא א חילול השם א מענטש האלט ביים עובר זיין אויף אן עבירה אין חולקין כבוד לרב טיילט מען נישט צו קיין כבוד פארן רעבן במה דברים אמורים בדבר שנקרה מקרה ס'האט זיך געמאכט, אבל לקבוע עצמו להוראה זיך אראפזעצן, מאכן א קביעה צו פסק'ענען ולישב ולהורות לכל שואל, אפילו הוא בסוף העולם אפילו ער געפינט זיך אויף איין עק פון די וועלט, ורבו בסוף העולם אסור לו להורות, טאר מען נישט פסק'ענען עד שימות רבו, ס'הייסט ער האט זיך פריער אנגעהויבן אז צוועלף מיל אוועק פונעם רעבן מעג מען פסק'ענען, זאגט ער נאר דאס איז נאר באקראי בדרך עראי, אבער מאכן א בית הוראה און זיצן און פסק'ענען טאר מען נישט אפילו אויף די אנדערע עק וועלט, עד שימות רבו, אלא אם כן נטל רשות מרבו, אויסער טאמער דער רבי האט אים געגעבן רשות, ולא אבער כל מי שמת רבו מותר לו לישב ולהורות בתורה, נישט יעדער תלמיד חכם, נאכדעם וואס דער רבי שטארבט, מעג ער אנהייבן פסק'נען, אלא אם כן היה תלמיד שהגיע להוראה, ער מוז האבן דערגרייכט צו די מדריגה פון זיין א בעל הוראה, זאגט די צידה לדרך, האלט ער אינמיטן אויסשמועסן די דריי חלקים פון א דבר הרשות, אין די תורה איז דאך דא זאכן וואס זענען מותר, אבער אין דעם מותר איז אויך דא די הסיפוק, דאס האבן מיר נעכטן געלערנט, און היינט שמועסט ער אויס מותרות און כילות, קארקשאפט, המותרות הוא ריבוי, מותרות מיינט אז מ'האט צו פיל העובר גבול די הסיפוק, ס'גייט אדורך דעם גרעניץ פון פונקט גענוג, אל התוספות, ער גייט שוין אריין אין די קאטעגאריע פון איבעריג, מער, אשר אין צורך בהם לאדם, ס'פעלט נישט אזוי וויכטיג אויס פארן מענטש, כמו ריבוי אכילה ושתיה א מענטש עסט אסאך ער טרינקט אסאך ומלבושים, וביאות, והוא נענש עליו, אויף אזא זאך ווערט מען געשטראפט, כשהוא משתדל למלא תאוותו, אויב די ציל איז אנצופילן די גלוסטענישן, ווערט מען געשטראפט דערויף. והוא עובר על מצוות יוצרו, ער טוט מיט דעם עובר זיין אויפ'ן באפעל פונעם אייבערשטן, ודבק ביצרו הזונה המביא לשאול תחתית, דאס טוט אים צוקלעבן, באהעפטן, מיט'ן יצר הרע וואס וויל אים אראפברענגען אין שאול תחתית אריין. נאך א קאטעגאריע פון דבר המותר, דבר הרשות, איז הקיצור מדי סיפוק בדברים שזכרתי, אז מען געבט זיך נישט נאך אפילו וויפיל מען דארף האבן, מען מאכט אז מען זאל האבן ווייניגער פון וויפיל א מענטש קען געהעריג לעבן מיט, אם הוא עושה לשם שמים, טאמער ער טוט עס פארן אייבערשטנ'ס וועגן לפרישות מן העולם, ער וויל זיין אפגעשיידט פון די וועלט ולשבר תאוות, ער וויל זיך צעברעכן די גליסטעניש כדי להתקרב בו אל השם, ער וויל דורך דעם ווערן נענטער צום אייבערשטן, אז טוב לו, איז זייער גוט פאר אים, כשיעשנו על דרך הרפואה, פארשטייט זיך, ער טאר נישט קראנק ווערן דורך דעם, ער דארף עס טון אויף א אופן וואס ער וועט נאך זיין געזונט, און דאס איז אויך על דרך הרפואה, כמו החולה שחלה מרוב המאכל, פונקט ווי א קראנקער מענטש, אויב ער האט זיך איבערגעגעסן, איז די רפואה דערצו שימנע ממני המאכל, יעצט זאל ער ווייניגער עסן אפילו ווי געווענליך, עד שיותכו המותרות, ביז די אלע מותרות אינעם קערפער וועלן זיך צולאזן און אוועקגיין, שנעשו בסיבת רוב המאכל, די אלע וואס האט זיך אנגעשאפן אינעם קערפער פון די איבריגע עסן, קודם זאל דאס אוועקגיין, קודם זאל ער אביסל הונגערן, זאל עס אוועקגיין. וכן יעשה זה, אזוי זאל דער מענטש אויך טון, המניעות מהדברים הצריכים, ער דארף זיך צוריקהאלטן אפילו פון זאכן וואס פעלן אויס, ווייל ער מוז דאך דאס יעצט טון, לשבר תאוות היצר, ס'איז דאך א וויכטיגע צוועק, ער וויל דורכדעם צעברעכן די תאווה, אבער ואם יעשה זה לשם ולתהילה, ער וויל מענטשן זאלן רעדן פון אים, זאלן אים בארימען. ולרמות בו בני העולם, ער וויל מיט דעם פאפן די מענטשהייט. הוא מגונה, איז ער פארמיאוס'ט, וחומס את נפשו וגופו, ער רויבט צו די כוחות פון זיין נפש און פון זיין גוף, והוא דומה למכבת האש בתבן, ער איז צוגעגליכן צו איינער וואס וויל פארלעשן א פייער, און ער לייגט דארט אריין שטרוי, וואס אדרבה דאס פלאמט נאך מער אויף דאס פייער, די זעלבע זאך, ער מיינט ער טוט עפעס אויף מיט דעם, דערווייל מאכט ער נאך אסאך ערגער.